שלום וברכה צו אמשי מער אין גאבאן וואס דאס איז א לאנד אין אפריקע אויפן אפריקאנישן קאנטינענט מערב חלק דערפון האט אויסגעבראכן אן אויפשטאנד דאס מיליטער האט פארכאפט קאנטראל פונעם לאנד און געשטעלט דעם געווינער דער פירער פונעם לאנד וואס האט געווינען וואלן מיט צוויי דריטל וואלן וואס זענען נארוואס אפגעהאלטן, אריינגעשטעלט אונטער הויז ארעסט, וואלן ווי דאס מיליטער טענה'ט זענען געווען געפעלשט. סאו דאס איז די אכטע צו די ניינטע אזא אויפשטאנד, אפטמאל אויפן זעלבן אופן אז וואלן זענען אפגעהאלטן געווארן און די עמיצער געווינט, און נאכדעם קומט די אפאזיציע באגלייט אין פונעם מיליטער וואס טענה'ט אז די וואלן זענען געווען געפעלשט און יענער איז נישט די ריכטיגע געווינער ווערט וועגן אראפגעזעצט פון די מאכט מיט קראפט. דא דא א צד השווה, דא דא א צד השווה. ס'איז א מען הערט אפט אין די נייעס אין די לעצטע פאר יאר, נישט נאר די לעצטע פאר יאר אייגנטליך אין די לעצטע פאר צענדליגע יארן הערט מען אסאך אין די נייעס וועגן אזא אויפשטאנד א ק דאס הייסט א מיליטערישע רעוואלוציע צו א מיליטערישע אויפשטאנד וואס שפילט זיך אפ אין דעם אדער אנדערן אפריקאנישן לאנד. און בדרך כלל רעדט מען פון א פירער וואס ווערט באשולדיגט אין קאראפשן, ער נוצט נוצט אויס די רייכטום פונעם לאנד, די איינקונפט די הכנסות פונעם לאנד גייט פאר זיך און זיינע נאנטע אדער נאר פאר איין חלק פון די אדער נאר אדער צו בעיקר איין חלק פון די באפעלקערונג און ער רודפט אנדערע אנדערע גרופעס אינעם זעלבן לאנד. סאו די זעלבע זאך בערך שפילט זיך אפ יעצט אין דעם לאנד אין גאבאן וואס איז א לפי ערך רייכע לאנד. דאס הייסט גאבאן האט אסאך עם האט אויל און האט אנדערע נאטירליכע אוצרות וואס ווערן פארקויפט עקספארטירט פאר גוט געלט, גענוג אז דער דורכשניטליכער בירגער פונעם לאנד זאל קענען לעבן, האבן, האבן אויסצוקומען מיטן לעבן, אבער למעשה איבער א דריטל פון די באפעלקערונג לעבט אין ארעמקייט, לעבט אין גרויס ארעמקייט, און די גאנצע געלט גייט נאר פאר א געוויסע שיכט פון די באפעלקערונג. דאס איז די מעשה יעצט אין גאבאן איז די זעלבע בערך די זעלבע געשיכטע מיט אביסל קנייטשן מיט אנדערע גירסאות אבער בערך די זעלבע זאך האט זיך אויכעט אפגעשפילט אין אנדערע לענדער אין אנדערע לענדער אויפן אפריקאנישן קאנטינענט יעצט ווי געזאגט איז דא דא א שטיקל צד השווה. זייט נײַנצן הונדערט נײַנציק דאס הייסט אין די לעצטע אביסל מער ווי דרײַסיק יאר האבן זיך אין יענע חלק פון אפריקע וואס ווערט באצייכנט כללית'דיג די סאב-סאהארן אפריקע, וואס דאס זענען די לענדער וואס זיצן צו דרום פונעם מדבר סאהארא, פונעם סאהארא דעזערט, מ'רעדט פון א גרויס שטיק אפריקע, רוב די אפריקאנישע קאנטינענט פארמאגט בערך פֿינף און פֿופֿציק לענדער, און זעקס און פֿערציק דערפון זיצן אין די ראיאן וואס ווערט באצייכנט ווי די סאב-סאהארן אפריקע. איז אין די לעצטע דרייסיג יאר בערך האבן זיך אפגעשפילט שוין אין די סאב סאהארן אין די לענדער פון סאב סאהארא אפריקע האבן זיך אפגעשפילט זיבן און צוואַנציק אזעלכע קוס זיבן און צוואַנציק מיליטערישע רעוואלוציעס אַכט און זיבעציק פראצענט זענען געווען אין לענדער וואס זענען פריער געווען קאלאניס פון פראנקרייך. סאו פון וואס רעדט מען דא? וואס מיינט דען די קאלאניס? איז אין די ניינצנטן יאר הונדערט און אינעם צוואנציגסטן יאר הונדערט? איז האבן די גרויסמאכטן פון דעמאלטס פון יוראפ, ווי למשל די יונייטעד קינגדאם, פראנקרייך, דייטשלאנד, איטאליע, בעלגיע, פארטוגאל, שפאניע און אנדערע, האבן קאלאניזירט גרויסע חלקים פון די איבריגע חלק וועלט, דאס הייסט אין אפריקע און אזיע. קאלאניזירט מיינט אז זיי האבן פשוט איבערגענומען די שליטה, די בעלות אויף געוויסע לענדער. וויאזוי זיי האבן עס געטון, אדער האבן זיי עס געטון דורך דיפלאמאטישע קונצן, דורך מאנאווערס און מאניפולאציעס, אדער האבן זיי עס געטון ווען עס האט אויסגעפעלט מיט כח, מיט קראפט, און דורך נוצן מיליטער. סאו די אונטערשטע שורה איז, בנוגע לענינינו מיט אפריקע, איז די גאנצע קאנטינענט איז געווען צוטיילט צווישן אפאר יוראפעישע גרויסמאכטן וואס האבן באלעבאטעוועט, זיי האבן איינגעטיילט אפריקע צווישן זיך, און די פראנקרייך איז געווען פון די גרויסע, ס'הייסט אז גרויסע חלקים פון אפריקע זענען געווען קאלאניזירט דורך איר. איז די ציל פארוואס האבן די יוראפעישע גרויסמאכטן קאלאנייזט די פלעצער, און די בעיקר איז עס געווען וועגן די נאטירליכע אוצרות וואס יענע לענדער האבן געהאט, זאל עס זיין אויל, גאלד, דיאמאנטן און אנדערע סארט זאכן, די לענדער האבן געהאט א, זענען געווען געבענטשט מיט א שפע פון א געוויסע זאך אדער געוויסע זאכן וואס האט געברענגט געלט, און די אייראפעאישע גרויסמאכטן, האבן איבערגענומען די שליטה אויף די לענדער ווייל זיי האבן געוואלט קענען נוצן די אוצרות פאר זיך, ס'טייטש. יענע לאנד זאל בלייבן ווייטער פראדוצירן און עקספארטירן וואס זיי פראדוצירן און עקספארטירן, און גרויסע חלקים פון די רווחים אויב נישט די גאנצע איז געגאנגען פאר די פאר יענע אייראפעאישע גרויסמאכט וואס האט זיי קאלאנייזט, געהאלטן פארשקלאפט אין פשוטע ווערטער. איז די אייראפעאישע גרויסמאכטן האבן גענוצט פארשידענע טאקטיקן זיכער צו מאכן אז די יענע פלעצער בלייבן אונטער זייער קאנטראל און זאכן פירן זיך דארטן וויאזוי זיי ווילן, איז אפט מאל וואס זיי האבן געטון, זיי האבן גענומען איין גרופע פון מענטשן אדער א געוויסע משפחה וואס זיי אויף וועמען זיי האבן געשטעלט ביים שפיץ, יענע זענען יענע זאלן זיין די פירערס, און די אנדערע שיכטן פון די באפעלקערונגען זענען געבליבן פארשקלאפט אדער צווייטראנגיגע בירגער. די רוב פון די פלעצער, ס'איז אין אפריקע, די זעלבע זאך איז אויכעט אגב אין אזיע, און געוויסע לענדער פון אזיע, זענען טראדישענלי געווען באוואוינט מיט פארשידענע שבטים, אדער ברייט פארצווייגטע משפחות, איז די יוראפעישע גרויסמאכטן האבן גענומען איין אזא שבט, איין אזא עטנישע גרופע מענטשן אדער איין רעליגיעזע גרופע מענטשן, און זיי זענען געשטעלט געווארן אויפן שפיץ, זיי זענען געווארן די ערשט קלאסיגע בירגער, מיט זיי האט מען געמאכט א געוויסן דיל, א געוויסע געשעפט, אז יענע זאלן אויך בענעפיטן דערפון, און זיי, יענע, די פירנדע קלאס האט צוזאמען געארבעט, קאלאבארירט מיט די יוראפעישע גרויסמאכט וואס האט קאלאניזירט יענעם לאנד. סאו די קאלאניזאציע דורך די יוראפעישע גרויסמאכט האט אנגעהאלטן א לאנגע צייט, און ס'האט גענומען יארן און תקופות ביז די זאך איז געקומען צו אן ענד. היינט איז כמעט נישט געבליבן קיין זכר דערפון, די אלע געוועזענע קאלאניס זענען היינט זעלבסשטענדיגע לענדער וואס האבן זיך שוין לאנג אפגעריסן פון די גרויסמאכטן, די געוועזענע גרויסמאכטן וואס האבן זיי געהאלטן פארשקלאפט. ס'איז אבער געווען א פראסעס, ס'האט גענומען צייט. ס'האט זיך אנגעהויבן ביים סוף פון די ערשטע וועלט מלחמה, און צווישן די ערשטע, צווישן די ביידע וועלט מלחמות, די ערשטע וועלט מלחמה און די צווייטע, האט האבן זיך אנגעהויבן, האבן אנגעהויבן זיך אנטוויקלען און וואקסן באוועגונגען איבער די לענג און די ברייט פונעם אפרשיקאנעם אפריקאנישן קאנטינענט פאר אומאפהענגיקייט, ס'הייסט, וואס זאל איך זיין פארשקלאפט אונטער יענעם, איך וויל זיין בעל הבית ביי מיר אינדערהיים אליין, און איך וויל אליינס מחליט זיין וויאזוי צו לעבן, איך דארף נישט קיין בעל בתים פון די פרעמד זאלן קומען דא און פירן מיין ווערטשאפט און נאך צונעמען אלע אוצרות וואס מיין לאנד ווי איך וואוין גיבט פון זיך ארויס, יא היינט איז עס דברים פשוטים און יעדער פארשטייט עס אזוי אלס א דבר המובן מאליו, אבער יענע תקופה איז עס נישט געווען אזוי פשוט. סאו נאך די צווייטע וועלט מלחמה האבן זיך אנגעהויבן די זאך למעשה אז קאלאניס די יענע גרויסמאכטן, יענע אייראפעישע גרויסמאכטן זענען געווען אפגעשוואכט, און די וועלט האט זיך אויך געטוישט, ס'איז געקומען די UN וואס איז געגרינדעט געווארן נאך די צווייטע וועלט מלחמה, און האט אויך געפירט א מערכה קעגן די גאנצע קאנצעפט פון קאלאנייזן א צווייט לאנד, אזוי ארום אין די אין די יאר צענדליגער אין די אין די פערציגער אין די פופציגער אין די זעכציגער יארן האבן די גרויסמאכטן אדער מיט גוטנס אדער מיט בייזנס אויפגעגעבן זייער בעלות זייער גריפ אויף די לענדער וואס זיי האבן פריער געהאלטן פארשקלאפט און עס האבן זיך דארטן געגרינדעט נייע לענדער. אבער אינמיטן די זעכציג די נײַנצן הונדערט און זעכציגער יארן די תש"כ יארן איז רוב פונעם אפריקאנישן קאנטינענט שוין געווען באפרייט פון די פריערדיגע פון די לענדער וואס האבן זיי געהאלטן קאלאנייזט, די יונייטעד קינגדאם, פראנקרייך און אנדערע, און ס'האבן זיך דארטן געגרינדעט צענדליגע נייע לענדער, א גרויס חלק פון זיי שטייען ביז היינט, אנדערע זענען בטל געווארן, אנדערע האבן זיך צעטיילט ווייטער אין אין זיך, אנדערע האבן זיך אפגעריסן, א שטיק שטח האט זיך אפגעריסן פון א לאנד און דארטן האט זיך געגרינדעט א נייע זעלבסטשטענדיגע לאנד, על כל פנים די תקופה פון קאלאניזאציע איז געקומען צו א סוף, אבער. ס'האט איבערגעלאזט אסאך נאכווייען, ווייל די אופן וויאזוי די גרויסע וויאזוי די גרויסמאכטן אזוי ווי די אירופעישע לענדער, די ווערטשאפט וואס זיי האבן דארטן געפירט, האט איבערגעלאזט זייער אסאך בייז בלוט, זייער אסאך אומפארהיילטע וואונדן, און אויך די השפעה פון דעם פון די דיסקרימינאטיווע אופן וויאזוי זיי האבן געפירט דארטן דאס לאנד, אז ס'איז דא איינטיילן די די שטח, די קאלאני, אין שיכטן, אין גרופעס, איז דא וואס זענען מער פריוויגעלירט, ס'דא וואס זענען סוג ב', סעקאנד קלעס סיטיזענס, די זאכן איז געבליבן, די אפילו ווען די סיסטעם איז אויפגעלעזט געווארן, און די לענדער, די נייע לענדער, די פריערדיגע קאלאניס זענען געווארן. דעמאקראטישע און אומאפהענגיגע לענדער איז אבער געבליבן אסאך בייז בלוט, אסאך שנאה צווישן די און אנגעגעסנקייט צווישן די פארשידענע שיכטן פון די באפעלקערונג, און די נאכווייען זענען געבליבן ווירקן. אין אסאך לענדער איז עס געבליבן ווירקן נאך ביז היינט. געווען מאסן מארדן און בירגער קריגן, וואס די וואס ווערן צוגעשריבן, א גרויס חלק דערפון ווערט צוגעשריבן צו די תקופה פון קאלאניזעישאן, ווען זיי זענען געווען קאלאניזירט דורך די אירופעישע גרויסמאכטן, און די ווערטשאפט וואס יענע האבן דארטן געפירט, ס'איז געבליבן, דאס לאנד איז געבליבן געפלאגט פון קאראפשאן, ווייל דאס איז געווען די קולטור וואס די אירופעישע לענדער האבן דארטן איינגעפירט, און אזוי אויך איז איז געבליבן די קנאה און שנאה צווישן די פארשידענע גרופעס. דאס איז די תמצית, בעק אויפן שפיץ גאפל, די געשיכטע פון קאלאניזאציע, אין דעם פאל פון אפריקע.

וואס איז געלאפן אויף א סיסטעם און מיט א קולטור פון קאראפשען, דאס הייסט אז די אוצרות פונעם לאנד גייען נישט צו די באפעלקערונג צו די בירגער פונעם לאנד, נאר ס'גייט צו א געוויסע עליט גרופ, און יענע עליט גרופ האט א האט זיך זייער דיעל, זייער אפמאך, זייער געשעפט מיט פראנקרייך, וויפיל ס'גייט פאר זיי, וויפיל ווערט אפגעשיקט פאר יענע, איז די תוצאות איז געבליבן ווירקן און במילא איז במילא, טרעפט מען זיך מיט אזא מין הכי תמצא פון קאראפשן און פון קנאה שנאה צווישן די פארשידענע גרופעס עטנישע צו רעליגיעזע גרופעס וואס וואוינען צוזאמען, קנאה שנאה וואס קומט נאך פון יענע תקופה ווען די אקופירנדע גרויסמאכטן האבן לכתחילה, דאס הייסט ביי דיזיין, איינגעשטעלט אזא מין סיסטעם כדי צו האלטן די ארדענונג אינעם לאנד, איז די קנאה שנאה איז געבליבן, און ממילא דרוקט זיך עס, פירט עס אסאך מאל צו בלוט פארגיסונגען. די זאך איז נאר אז פראנקרייך איז נישט געווען די איינציגסטע, די יו קעי, יונייטעד קינגדאם, האט אויכעט פארשקלאפט א גרויס חלק פון אפריקע, נאכדעם זענען געווען אנדערע לענדער וואס האבן געהאט קלענערע שטיקער פון אפריקע, אבער כמעט יעדער האט געפירט בערך די זעלבע ווערטשאפט, איז פארוואס אבער טרעפט מען אז דווקא אין יענע לענדער וואס זענען געווען פארשקלאפט, קאלאנייזד ביי פראנקרייך, שפילט זיך אפ מער אזעלכע אומריען ווי אין די לענדער וואס זענען געווען פארשקלאפט אונטער לאמיר זאגן ענגלאנד אדער בעלגיע אדער אנדערע. סיבה דערצו, אזוי זאגן אנאליסטן, איז אז פראנקרייך איז געווען די איינציגע, אדער כפנים קיינע פון די אנדערע לענדער האבן עס נישט געטון אויף אזא פארנעם, וואס זענען געבליבן ווייטער פארמישט אין די אינערליכע עניינים פון די ניי געגרינדעטע לענדער וואס זענען פריער געווען אירע קאלאניס. איז פראנקרייך האט געטוהן וואס מ'האט געדארפט טוהן, דאס איז די מאדע געווען, ס'איז געקומען נאך די צווייטע וועלט מלחמה, איז יעדער האט פארשטאנען, די וועלט איז געווארן רייף צו די געדאנק אז ס'איז נישטא אזא זאך ווי איין לאנד קען איבערנעמען די שליטה אויף א צווייט לאנד נאר ווייל ער איז שטערקער, כל דאלים גבר, די זאך די וועלט האט אנגעהויבן אויסוואקסן דעם געדאנק, און ווי דערמאנט איז אויך געווען די יונייטעד נעישאנס וואס האט איינגעפירט א, עס האט געפירט א מערכה קעגן די זאך פון פון פארשקלאפן אנדערע לענדער, פון קאלאנייזן אנדערע לענדער, איז מ'האט פארשטאנען צוביסלעך צו ברצון, צו אונטער צוואנג, צוואנג מיינט נישט דווקא צוואנג פון קראפט, פון מיליטערישע כח, נאר צוואנג קען מיינען דיפלאמאטישע צוואנג, יעדער איינער האט פארשטאנען די אלע גרויסמאכטן אז ס'איז צייט אפצולאזן די לענדער און זיי לאזן גיין זייער אייגענע וועג. פראנקרייך האט עס פארשטאנען אבער די ווייניגסטע ווי די אנדערע, כפנים, פראנקרייך איז געווען די ווייניגסטע גרייט פון די אנדערע לענדער זיך אפצולאזן, אפצוטשעפענען פון די הכנסות און די השפעה וואס זי האט געהאט אויף גרויסע חלקים פון אפריקע, און פראנקרייך איז געבליבן פארמישט אין די אינערליכע עניינים פון די לענדער אין די סאב-סאהארן אפריקע. אפילו מיט יארן נאכדעם וואס יענע זענען שוין לאנג געווען זעלבסטשטענדיגע לענדער און פראנקרייך האט אפיציעל אינגאנצן זיך ארויסגעצויגן פון דארטן און אזויווי אויפגעהערט באלעבאטעווען. פראנקרייך האט געהאט אונטערן טיש אפמאכן מיט געוויסע פאליטישע פירערס, פאליטישע פערזענליכקייטן פון יענע לענדער, און זיי האבן געמאכט זיי האבן ווייטער ווייטער ממשיך געווען מיט די זעלבע ווירטשאפט פון קאראפשן און שטיצן דעם איבערן צווייטן און העלפן יענעם דירעקט צו אומדירעקט יענעם איז דער וואס איז געווען גינסטיג גענויגט צו פראנקרייך און האט געמאכט מיט פראנקרייך אפמאכן וואס האבן זיך געלוינט פאליטיש און עקאנאמיש פאר פראנקרייך אויפן חשבון פון אנדערע און שלא ביושר מ'רעדט נישט פון קיין האנדלס אפמאכן וואס סיי וועלכע צוויי לענדער מעגן מאכן וואס בענעפיטן ביידע, ברענגען א טובת הנאה פאר ביידע זייטן, נאר מען רעדט פון אונטערקויפן אדער נוצן פארשידענע אופנים פון דריידלעך און קונצן און מאכענאציעס דורך צו שליסן א אפמאך מיט א געוויסן קארופטירטע פאליטישע פערזענליכקייט וואס יענער וועט צושטעלן פאר פראנקרייך וואס ס'לוינט זיך פאר איר, פאר פראנקרייך און אויך פאר יענעם. מיט וועם מען האט געמאכט די אפמאך אבער נישט פארן לאנד. סאו דאס הייסט אז ס'איז קארופציע, ארעמקייט און קנאה שנאה צווישן שבטים איז נישט קיין חידוש אין אפריקע, און ס'איז נישט קיין יוניק, נישט קיין אייגנארטיגע זאך פאר די געוועזענע פראנצויזישע קאלאניס, די זעלבע זאך טרעפט מען אין לענדער וואס זענען געווען קאלאניס פון אנדערע יוראפעישע גרויסמאכטן, אבער אין דעם פאל פון די פראנצויזישע קאלאניס איז די קאראפשן און די עוולות האט ממשיך געווען ווייטער אפילו נאכדעם וואס יענע זענען געווארן זעלבסשטענדיג. די טענה איז נישט קיין נייע טענה, פארשטייט זיך פראנקרייך האט עס קיינמאל נישט אנערקענט אז זיי האבן געטון דא עוולות און זיי האבן געשלאסן פאקטן און זיי האבן זיך אריינגעמישט אין די אינערליכע עניינים פון די זעלבסשטענדיגע לענדער, זייערע געוועזענע קאלאניס, אבער זאכקענער טענה'ן שוין לאנג און די מציאות ווייזט אויכעט אז אין די געוועזענע פראנצויזישע קאלאניס, ווי געזאגט, איז דא סאך א גרעסערע פראצענט פון אומריען און פון מיליטערישע רעוואלוציעס וואס ווארפן אראפ זייערע פירערס וואס טענה'ן אז זענען קארופטירט און פעלשן די וואלן, מאכט זיך ביי די געוועזענע פראנצויזישע קאלאניס סאך מער ווי אין סיי וועלכע אנדערע לענדער וואס זענען געווען פריער פארשקלאפט אונטער סיי וועלכע אנדערע יוראפעישע גרויסמאכטן. ברכה און הצלחה.